אין דער משנה האט מען געלערנט וכן בבן או בבת, דער זעלבע דין וואס איז פארהאנען ביי שור שנגח את האדם ומת, איז דער דין אז מען דארף באצאלן כופר און דעם שור קומט סקילה, איז דער זעלבע דין פארהאנען ביי בן. א בן קטן ובבת א תינוקת קטנה קומט אויך דעם שור סקילה און מען דארף אויך באצאלן כופר אזוי ווי ביי גדולים. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק או בן יגח או בת יגח לחייב על הקטנים כגדולים, די תורה זאגט אז דעמאלט ווען דער שור המית א קטן האט דעם זעלבן דין ווי המית עס א גדול, פרעגט די גמרא והלא דין הוא, איך קען דאך די זאך אפלערנען פון א דין פון א מה מצינו אדער פון א קל וחומר ווי מען וועט באלד זען, וואס דארף איך האבן א פסוק אז קטנים. האבן דעם זעלבן דין ווי גדולים, אדער האב א מה מצינו, ווי אזוי די מה מצינו, הואיל וחייב אדם באדם, ווען א מענטש האט דערהארגעט א מענטש, האט די תורה אים מחייב געווען מיתה, וחייב שור באדם, ווען א שור שהמית את האדם, האט די תורה מחייב געווען דעם שור סקילה. מה כשחייב אדם באדם, ווען די תורה האט מחייב געווען ווען איינער איז הורג אדם א צווייטן מענטש, לא שנא בין קטנים לגדולים, איז נישט דא קיין חילוק פון קטנים ווער דער נהרג איז צו א גדול צו א קטן, ווייל אין די תורה שטייט כי יכה כל נפש אדם, אין כלל פון ווארט נפש ליגט דאך קטנים אויכעט. איז נישט קיין חילוק ווער ס'איז דער נרצח, אף כשחייב שור באדם לא תחלוק בו בין קטנים לגדולים, די זעלבע זאך ווען שור שהמית את האדם, דארף אויך נישט זיין קיין חילוק וועמען דער שור המית, צו א גדול צו א קטן, ועוד, קל וחומר הוא, איך קען אפלערנען פון א קל וחומר, מה דאך אדם באדם. אדם ההורג את האדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, ווען דא גייט אראפ דער רוצח קטן האט נישט דעם דין ווי א רוצח גדול, אין דער תורה שטייט ואיש כי יכה, זאג מיר דאך איש ולא קטן, איז דער רוצח איז נישט קיין חילוק צו קטן צו גדול, צו ביי דעם רוצח הייסט עס איז א חילוק, מען האט נישט געמאכט קטן כגדול.

ווי רש"י זאגט שטייט אין פסוק שור או כשב כי יוולד, אז אויב עס ווערט געבוירן שור בן יומו הייסט שוין שור. אז איך זעה אפילו ביי דעם רוצח איז דער דין קטנים כגדולים, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שחייב על הקטנים כגדולים, איז דאך א זיכערע זאך אז דעם שור ווען הורג את הקטן קומט אים סקילה אזוי ווי ביי אדם גדול, ממילא וואזשע דארף איך האבן דעם פסוק או בן יגח או בת יגח, אדער איך קען אפלערנען מיט א מה מצינו, אדער איך קען אפלערנען פון א קל וחומר אז ס'איז נישט קיין חילוק וועמען דער שור האט אהרג'עט, צו ער האט אהרג'עט א אדם גדול צו א אדם קטן. לא, ס'איז אבער נישט אזוי. אם אמרת אדם באדם. ווייסטו פארוואס אדם באדם איז נישט קיין חילוק ווער ס'איז געווארן נרצח, צי א גדול צי א קטן, דארט טרעפט מען א חומרא שכן חייב בארבעה דברים, א חוץ נזק איז מען נאך מחויב אין פיר זאכן, און דער שור באצאלט דאך נאר נזק, און די אנדערע פיר זאכן באצאלט ער נישט. תאמר בשור שאינו חייב בד' דברים איז ער דאך לייכטער, קען איך זאגן אז בן און בת קטנים זאל נישט האבן דעם זעלבן דין ווי גדולים, תלמוד לומר דעריבער דארף איך האבן דעם פסוק או בן יגח או בת יגח לחייב על הקטנים כגדולים, ווייל פריער שטייט והמית איש או אשה נאכהער אז שטייט בן יגח בת יגח מוז איך זאגן וואס מיינט דער פסוק צו זאגן קטנים ואין לי אלא במועדים, דער פסוק או בן יגח או בת יגח, דער פסוק רעדט זיך ביי א מועד, ווייס איך ביי א מועד איז נישט קיין חילוק צי המית א גדול צי דער מועד המית את הקטן, שטענדיג קומט דעם שור סקילה. בתם, מנין? פון וואנעט ווייס איך? בתם איז אויך דער זעלבער דין, ווייל דער פסוק רעדט זיך דאך ביי א מועד, ודין הוא איך קען עס אפלערנען פון א מה מצינו, הואיל וחייב באיש ואישה. ווען א שור תם המית איש ואישה, האט די תורה מחייב געווען.

באיש ואישה, לגבי דעם דין סקילה איז נישט קיין חילוק צי דער שור איז געווען א תם צי ער איז געווען א מועד, א תם האט דעם זעלבן דין ווי מועד, אף כשחייב בבן ובבת, די תורה איז דאך מחייב ביי א מועד בן ובת, לא תחלוק בו בין תם למועד. זאג איך, א תם האט דעם זעלבן דין ווי מועד, אזוי ווי ביי מועד שהמית בן ובת קטנים קומט דעם שור סקילה, אזוי איז ביי תם אויך אזוי, לכאורה איז דאס נישט גלייך, א מועד איז הארבער, דעריבער איז איז נישט קיין חילוק פון קטנים ביז גדולים, אבער ביי תם איז לייכטער, איז מען נאר מחויב אויף גדולים, דאס וועט די גמרא באלד פרעגן.

לא חלקת בו, אויב זיי ווערן געהארגעט פון א שור איז נישט דא קיין חילוק בין תם למועד, בן ובת שיפה כוחם בנזקין, א בן ובת וואס האבן א שטארקערן כח אין נזקין, ווייל דער דין איז דאך. א חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, זיך מיט זיי צו טרעפן איז שלעכט, דער וואס טוט זיי מזיק זיין דארף באצאלן, און הן שחבלו באחרים פטורים, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שלא תחלוק בהן, אז ס'איז נישט קיין חילוק בין תם למועד. דער קל וחומר איז אזוי. אז ביי ווער אז איך זאג מה דאך ביי איש ואישה איז נישט קיין חילוק, איז ביי בן ובת אוודאי נישט קיין חילוק פון תם למועד. דא פריער לויט דעם מה מצינו גיי איך אפלערנען תם פון מועד, אזוי ווי ביי איש ואישה איז תם גלייך צו מועד, אזוי ביי בן ובת איז תם גלייך צו מועד, אבער דער קל וחומר דער קל וחומר זאגט זיך אין אנדערע ווערטער, אז דער שכל זאגט אז ביי בן ובת דארף גיכער זיין א חיוב האבן מיר הייסט עס א מה מצינו און אויך א קל וחומר. זאגט די גמרא אמרת איך וועל דיך פרעגן ווי קענסטו אפלערנען מיט א מה מצינו וכי דנין קל מחמור להחמיר איך וויל גיין מחמיר זיין. אז ביי בן ובת וואס זענען אומגעקומען דורך א תם איז א שור בסקילה, וויאזוי לערן איך עס אפ? אזוי ווי ביי מועד איז דער דין אזוי, זאל ביי תם אויך זיין דער דין אזוי. ווי קען איך אפלערנען דעם תם וואס איז לייכטער זיין דין פון א מועד וואס איז הארבער, אם החמיר במועד החמור? אויב די תורה האט מחמיר געווען איז נאר אויף די מועד וואס די מועד איז הארב תחמיר זאלסטו מחמיר זיין בתם הקל אויף דעם תם וואס איז לייכטער ווייל די מה מצינו איז דאך אזוי אזוי ווי איך זע ביי איש ואישה האט תם דעם זעלבן דין ווי מועד אזוי ביי בן ובת האט דעם תם דעם זעלבן דין ווי מועד. ווי וואס פאר א ווערטער איז דאס? א מועד איז הארבער, איז טאקע א מועד מחויב אויף בן ובת, אבער א תם נישט. ועוד די אנדערע זאך האסטו געוואלט אפלערנען פון א קל וחומר, וואס האב איך געוואלט אויפווייזן פון דעם קל וחומר? אז אויב ביי איש ואישה איז נישט קיין חילוק פון תם למועד, איז בן ובת איז הארבער פון דעם, ווייל יפה כחם ווען מען זאגט ווען זיי זענען מזיק אנדערע זענען זיי פטור איז אוודאי נישט קיין חילוק. אם אמרת באיש ואישה ווייסטו פארוואס ביי איש ואישה איז נישט דא קיין חילוק צווישן תם און מועד, שטענדיג זאגן מיר צי מועד המית איש ואישה צי תם איז דער שור בסקילה, שכן חייבין במצוות ווייל דער שור האט אומגעברענגט אזעלכן וואס איז מחויב אין מצוות. תאמר בבן ובת שפטורין מן המצוות, די בן ובת שפטורין מן המצוות זענען זיי דאך לייכטער, וועל איך זאגן ווען קומט אים שור סקילה, נאר ביי א מועד אבער נישט ביי א תם. תלמוד לומר שטייט אין פסוק או בן יגח או בת יגח,

ווייטער לערנט די גמרא אפ לגבי געוויסע דינים, לגבי די דיני שמירה לערן איך אויך אפ פון דעם אז ביידע האבן דעם זעלבן דין סיי ביי מיתה סיי ביי נזקין. רש"י. זאגט די משנה, שור שהיה מתחכך בכותל, א שור האט זיך געריבן אין א וואנט, ונפל על האדם, און די וואנט איז אראפגעפאלן אויף דעם מענטש, און דער מענטש איז אומגעקומען. די כוונה פון שור איז נישט געווען צו הרג'ענען דעם מענטש, נאר רייבן די וואנט, אדער נתכוין להרוג את הבהמה, דער שור האט געוואלט הרג'ענען א בהמה, והרג את האדם, און האט געהרג'עט א מענטש. אדער לכנעני, דער שור האט געוואלט הרג'נען א כנעני, והרג בן ישראל, דערהרג'עט א איד, לנפלים, האט געוואלט הרג'נען א נפל, והרג בן קיימא, און ער האט געהרג'עט א מענטש, איז דער דין פטור, קומט נישט דעם שור קיין סקילה, זעהט מען דא פון דער משנה. פארוואס קומט נישט דעם שור קיין סקילה? נישט ווייל ער האט נישט געהאט קיין כוונה צו דעם מענטש, נאר ווייל ער האט געהאט כוונה אויף א זאך וואס אויף יענע זאך קומט אים נישט קיין סקילה, זיין כוונה איז געווען אויף א בהמה, זיין כוונה איז געוועזן אויף א נפל, ווי וועט זיין אבער אז דער שויער האט געוואלט הרג'ענען דעם מענטש? און דערווייל איז אונטערגעלאפן א צווייטער מענטש, דעמאלט וואלט אים יא געקומט סקילה דעם שור, נאר די גאנצע זאך פארוואס קומט אים נישט קיין סקילה, ווייל ער איז געווען נתכוון נישט צו טון אזא זאך וואס אויף דער זאך קומט סקילה. שטענדיג איז דאך דער דין ווען שור א מועד שהמית את האדם בכוונה. איז דא צוויי דינים, דעם שור קומט סקילה און די בעל הבית באצאלט פון דעם שור באצאלט כופר, ער גיט געלט צו די יורשים פון דעם ניזק, דא אין די משנה שטייט דאס ווארט פטור, וואס מיינט מען פטור? זאגט די גמרא אמר שמואל האט שמואל געזאגט פטור ממיתה, פון מיתה איז ער פטור, וחייב בכופר. פארוואס איז ער פטור פון מיתה? ווייל ס'איז דא א כלל אזוי, אין פסוק שטייט סקול יסקל השור וגם בעליו יומת, טייטש איך אז דעם בעלים קומט מיתה בידי שמים, נאר אם כופר יושת עליו, מיט כופר האבן זיי כפרה, גלייך איך צו מיתת השור צו מיתת הבעלים, אין אזא'ן פאל וואס די בעלים זאלן זיין א רוצח וואלט זיי געקומען מיתה אויב ס'געשען די זעלבע זאך ביי דעם שור קומט אים סקילה, אויב איינער וויל דעהרגענען א בהמה און ער האט דעהרגעט א מענטש קומט דעם מענטש מיתה? ניין, און די זעלבע זאך אז דאס האט פאסירט ביי דעם שור, אז דער שור האט געוואלט הרגענען א בהמה און ער האט געהרגעט א מענטש איז ער פטור פון סקילה, אבער וחייב בכופר, כופר איז ער מחוייב. נישט ווי מיר האבן פריער געלערנט וואס רבה זאגט אין השור בסקילה איז אין הבעלים חייבין בכופר, ניין ס'איז נישט פארבינדן איינס מיט דעם אנדערן. ורב אמר, און רב זאגט פטור מזה ומזה, רב זאגט אז ווייל דעם שור קומט דאך נישט קיין סקילה, און אויב דעם שור קומט נישט קיין סקילה דארפן די בעלים נישט באצאלן קיין כופר. פרעגט די גמרא, בכלל ואמאי, פארוואס זאל דאס זיין א חיוב כופר, הא תם הוא, ער איז דאך א תם. די גמרא האט פריער געזאגט איך לערן אפ פון דעם ווארט אם כופר דער אם איז איבריג צו דערציילן אפילו דעם שור קומט נישט קיין סקילה נאך די בעלים באצאלן כופר, ווען איז דאס גערעדט געווארן? דאס איז דווקא איבער א מועד, אבער דא איז ער דאך ער האט זיך געריבן אין דער וואנט איז דאך נישט קיין מועד, ענטפערט די גמרא כדאמר רב אזוי ווי רב האט פארענטפערט א ענליכע קשיא במועד ליפול על בני אדם בבורות, ער איז געווען א מועד צו פאלן אויף מענטשן אין גריב, הכא נמי דא אויך, במועד להתחכך על בני אדם בכתלים. און רש"י טייטשט במועד מיינט מען ער האט עס געטון דריי מאל די זאך. און תוספות דארטן ווייטער דף מ"ח עמוד ב' טייטשט אפ אז מען דארף נישט זיין אויף דעם א מועד ווייל דאס ווי מען זאגט צו אז דאס רופט זיך אהן איז דרכו. פרעגט די גמרא. ער האט זיך געריבן אין דער וואנט כדי ארויפצואווארפן אויף דעם מענטש, אי הכי אויב אזוי בר קטלא, אויב ס'געווען כוונתו להזיק איז ער דאך א מועד, און א מועד וועלכע ס'געווען מיט כוונה, און א מועד ווען ער האט כוונתו להרוג קומט דאך דעם שור סקילה, פארוואזשע שטייט אין דער משנה פטור? בשלמא התם ווייטער דארטן נאר ווען וואו שטייט אז מען איז ווען ער איז אריינגעפאלן אין דעם גריב משלם את הכופר דחזא ירוקא ונפל די שור האט געזען אין דעם בור האט ער געזען ירק און ער האט געוואלט עסן די ירק איז בפי הבור האט ער געזען ירק האט ער געוואלט עסן איז ער אריין געפאלן איז נישט געוועזן כוונתו להזיק אלא הכא אבער דא אויב רש"י לערנט ער איז שוין אויף דעם א מועד אז ער זאל אומווארפן א וואנט אויף מענטשן מאי איכא למימר איז וואס הייסט דא שלא מתכוון ער איז דאך מכוון מען דארף דאך געבן דעם שור סקילה אז איינער וועט אהרגענען א מענטש מיט דעם אז ער וועט אויף אים ארויף ווארפן א וואנט וועט אים קומען סקילה, הייסט ער אויך א רוצח, איז די זעלבע זאך, דארף דעם שור קומען סקילה? ענטפערט די גמרא, הכא נמי דא רעדט זיך אויכעט במתחכך בכותל להנאתו, דאס וואס האט זיך געריבן אין דער וואנט און נישט האט געוואלט אומווארפן די וואנט, נאר ווי דער סדר איז, פליגן האבן געביסן האט ער זיך געריבן אין דער וואנט, דערווייל איז די וואנט ארויפגעפאלן. פרעגט די גמרא מנא ידעינן, פון וואנעט ווייס איך וואס איז געווען די כוונה פון דעם שור? זאגט די גמרא דבתר דנפל, נאכדעם ווי די וואנט איז איינגעפאלן, קא מתחכך ביה, האט זיך דער שור אויך געריבן. פרעגט די גמרא, ס'איז אבער נאכנישט פארענטפערט, ואכתי צרורות נינהו, צרורות רופט זיך אהן ווען די בהמה האט נישט מזיק געווען ממש מיט איר גוף, נאר די בהמה האט געווארפן א שטיין מיט דעם פיס, איז געווארפן א שטיין, דעמאלט רופט זיך עס אהן נישט גופו, נאר דעמאלט הייסט עס כוחו, און מיר טרעפן נישט מען זאל באצאלן כופר בכוחו. ענטפערט די גמרא אמר רב מרי בריה דרב כהנא דקאזיל מיניה מיניה, נישט אז דער שור האט געגעבן א שטויס די וואנט און זי איז גע ארויפגעפאלן, נאר דער שור האט געפרעסט די וואנט, איינגעבויגן, איינגעבויגן, ביז ער האט דערקוועטשט דעם מענטש. דעמאלט איז דאך עס נישט כוחו, ס'איז גופו. אבער ס'רעדט זיך אין אזא פאל וואס דער שור האט נישט געהאט קיין כוונה להרוג את האדם, ווייל אויב די כוונה פון דעם שור איז געווען להרוג את האדם קומט זיך דעם שור סקילה. תניא כוותיה דשמואל, מיר האבן געלערנט ווי שמואל זאגט אז שור שלא בכוונה איז פטור פון מיתה און ער איז חייב בכופר. ותיובתא דרב, און א קשיא אויף רב'ן וואס רב זאגט אז שור שלא בכוונה איז פטור אי פון מיתה אי פון כופר. ס'דא פיר דינים.

און אמאל קומט דעם שור סקילה און די בעלים דארפן נישט באצאלן קיין כופר, און די פערדע זאך איז ויש פטור מזה ומזה, און אמאל איז פארהאנען וואס איז פטור אי פון מיתה דעם שור און אי פון כופר, הא כיצד? מועד בכוונה. א מועד און ס'געווען כוונתו להרוג את האדם חייב במיתה, קומט דעם שור מיתה ובכופר, דער בעל השור דארף באצאלן כופר. מועד שלא בכוונה חייב בכופר ופטור ממיתה, דאס איז דאך שוין אזוי ווי שמואל האט געזאגט, פון דעם איז א קשיא אויף רב'ן. ווייל מיר לערנען אפ פון דעם אם כופר אז ס'טוט מרבה זיין אפילו דארט ווי דעם שור קומט נישט קיין סקילה אבער דאך באצאלט מען כופר. תם בכוונה, א תם, ס'איז געווען כוונתו להרוג, חייב מיתה, און פטור מכופר, ווייל ביי א תם איז נישט דא קיין כופר. ס'אמאל פארהאנען בין בין. אין אזאן פאל ווי חייב מיתה קען דאך זיכער נישט זיין קיין כופר, ווייל הביאהו לבית דין וישלם לך. תם שלא בכוונה פטור מזה ומזה, דעמאלט איז ער פטור. סיי פון מיתה, דעם שור קומט נישט קיין סקילה אין דעם שור, און די בעלים באצאלן נישט קיין כופר. והנזקין שלא בכוונה, א שור האט מזיק געווען, לא הרג, האט נישט דערהרגעט, ער האט נאר מזיק געווען, און דאס איז געווען שלא בכוונה, נישט ווילנדיג. רבי יהודה מחייב. ורבי שמעון פוטר. מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה יליף, ער לערנט אפ מכופרו פון כופר, מה כופרו שלא בכוונה חייב, כופר שלא בכוונה איז מען דאך חייב, אזוי האבן מיר דאך פריער געלערנט, מועד שלא בכוונה חייב בכופר. אף הנזקין נמי שלא בכוונה חייב, איז די זעלבע זאך נזקין שלא בכוונה דארף אויך מען באצאלן. ורב שמעון יליף מקטלא דשור, רב שמעון לערנט אפ פון די סקילה וואס קומט דעם שור, מה קטלא שלא בכוונה פטור, שור שהמית בלא כוונה איז דאך די דין אז ס'קומט נישט דעם שור קיין סקילה אף נזקין שלא בכוונה איז אויכעט פטור פרעגט די גמרא ורב יהודה נמי נילף מקטלא זאל רב יהודה ארויסלערנען פון קטלא דשור אזוי ווי אויב ס'איז בלי שלא בכוונה קומט נישט דעם שור קיין סקילה.

פארוואס גייט רב שמעון זאגן אז נזקין שלא בכוונה איז פטור? ווייל איך לערן עס אפ פון קטלא דשור, ס'איז דאך בעסער אראפצולערנען תשלומין פון תשלומין. רב שמעון זאגט אזוי, כופר, ווער איז מחויב דעם כופר? דער באלבאס אז ער זאל האבן א כפרה, די תשלומין. דאס איז דער ענין ווייל דער שור האט געמאכט דעם שאדן. צי סקילה, דאס איז דאך א דין וואס עס גייט אן אין דעם שור. זאגט רבי שמעון, דנין חיוביה דשור, די נזקין שלא בכוונה וואס דער חיוב איז ווייל דער שור האט געמאכט שאדן, מחיוביה דשור, דאס לערן איך אפ פון דעם דין סקילה פון שור, לאפוקי כופר דחיוביה דבעלים הוא. דער ענין פון כופר, דאס איז נישט קיין ענין איך זאל ווי מען זאגט וועגן דעם ניזק, נאר דאס איז א ענין אז די בעלים זאל האבן א כפרה, דעריבער איז מען בעסער אראפצולערנען נזקין שלא בכוונה פון סקילת השור, וואס ביידע זענען חיוביה דשור, און נישט אפלערנען פון כופר וואס דאס איז חיוביה דבעלים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט. נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם וכו' פטור אז אויב דער שור האט געהאט כוונה צו אזעלכן וואס יענער איז נישט קיין בר חיוב איז ער פטור. פרעגט די גמרא, ווייזט אויס פון דער משנה הא נתכוין להרוג את זה והרג את זה אז דער שור האט געוואלט דערהארגענען איין מענטש און ער האט געהארגעט א צווייטן חייב קומט אים סקילה דעם שור מתניתין דלא כרב שמעון איז די משנה ניט ווי רב שמעון דתניא מיר האבן געלערנט רב שמעון אומר רב שמעון זאגט אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור רב שמעון זאגט אז ער האט געהאט כוונה צו הרג'נען איין מענטש און געהרג'עט א צווייטן איז ער פטור איז אויב אזוי אזא איין פאל ביי א שור וועט דאך אויך זיין פטור ווייל כמיתת הבעלים כך מיתת השור מאי טעמא דרב שמעון וואס איז די טעם פון רב שמעון דאמר קרא שטייט אין פסוק

פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן וואס זיי לערנען נתכוין להרוג את זה והרג את זה, איז ער חייב, האי וארב לו מאי עבדי ליה, וואס לערנען זיי אפ פון דעם, אמרי דבי רב ינאי פרט לזורק אבן לגו, אז איינער ווארפט אריין א שטיין וואס דארט געפינט זיך אידן און נישט אידן איז ער פטור, פרעגט די גמרא היכי דמי ווי רעדסטו דאס? אילימא וועסטו וועלן זאגן, דאיכא ס'איז דאך דא תשעה כנענים נײַן גוים ואחד ישראל ביניהם און ער האט דארט אריין געווארפן א שטיין דערהרג'עט איינעם תיפוק ליה דרובא כנענים נינהו אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק כ'ווייס אליין איז ער פטור אי נמי פלגא ופלגא אפילו פינף אידן און פינף נישט אידן איז דאך אויכעט ספק נפשות להקל. וועסט דארף איך אויף דעם נישט האבן קיין פסוק, שטייט ושפטו העדה והצילו העדה, אז מען איז ספק נפשות להקל. ענטפערט די גמרא, לא צריכא, דאיכא תשעה ישראלים ואחד כנעני, ס'דא ניין אידן, און אומעדום איז דאך דא א כלל, איך גיי נאכן רוב. דאף על גב דרובא ישראלים נינהו, כאטש די רוב איז אידן. כיוון דאיכא חד כנעני בינייהו, צווישן איז דאך געווען דא איין כנעני יחיד, הוה ליה קבוע. האט דאס דעם דין ווי דער איסור איז קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, קבוע זאגן מיר אז די קבוע מאכט כ'זאל נישט גיין נאכן רוב, אפילו דער מיעוט איז קבוע האט דאס'ן דין ווי מחצה על מחצה, וספק נפשות להקל. אז ס'איז מחצה על מחצה איז ספק נפשות איז מען מיקל. ווי ליגט עס אין דעם פסוק? אין פסוק שטייט וארב לו. א ווען איז ער חייב דווקא ווען ער האט כוונה צו דעם מענטש? קען איך דאך נישט זאגן דער פסוק גייט ארויף. אויף רוב כנענים, צו מחצה על מחצה א העלפט אידן א העלפט כנענים, ווייל דעמאלט איז דאך מיר א פשיטא אז ער איז נישט מחויב קיין מיתה, ווייל ער איז, דאס ווייס איך דאך פון ושפטו העדה והצילו העדה. נאר וארב לו קומט מען זאגן אפילו רוב ישראלים וחד כנעני זאגן מיר קבוע כמחצה על מחצה דמי און ספק נפשות להקל. ברוך השם מסכת בבא קמא דף מ ד עמוד ב די ערשטע משנה שור האישה. זאגט די משנה שור האישה א שור וואס באלאנגט צו א פרוי, ושור היתומים דער שור באלאנגט צו די יתומים, ושור האפוטרופוס, שור היתומים מיינט מען מ'האט נאך נישט געמאכט קיין אפוטרופוס, און שור אפוטרופוס איז דאך אויך שור יתומים נאר ס'איז שוין דא אפוטרופוס. שור המדבר, א שור וואס דרייט זיך ארום אין א מדבר, א הפקר'דיגער. שור ההקדש, דער שור באלאנגט צו הקדש. שור הגר שמת ואין לו יורשים. ס'אויך א הפקר'דיגע שור, הרי אלו חייבין מיתה, אויב זיי האבן דערהרג'עט א מענטש בכוונה, קומט דעם שור מיתה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת, די אלע פטורים מן המיתה, קומט נישט דעם שור קיין מיתה, לפי שאין להם בעלים. ווייל זיי האבן נישט קיין בעל בית, און עס דארף זיין והועד בבעליו מען זאל ווארענען דעם בעל בית. רש י, שור היתומים מיינט מען שאין להם אפוטרופוס, מען האט נאך נישט געמאכט פאר די יתומים קיין אפוטרופוס, אוי שור אפוטרופוס של יתומים, אלא שעל אפוטרופוס לשמרו, דער אפוטרופוס דארף עס היטן. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שור שור שבעה, זיבן מאל ווערט דערמאנט אין דער פרשה, בשור שנגח את האדם ווערט דערמאנט זיבן מאל דאס ווארט שור. להביא גייט מען מרבה זיין שור האישה, רשי זאגט ווייל עס שטייט בעל השור, א לשון זכר. תוספות זאגט, איך קען דאס נישט זאגן, ווייל אפילו דארט ווי שטייט א לשון זכר ליגט מיינט אין כלל אישה אויך, נאר תוספות זאגט ווייל עס שטייט דערמאנט איש דעריבער דארף איך האבן א ריבוי. שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשים, איז די אלע אויב זיי האבן דערהרגעט א מענטש בכוונה, קומט דעם שור סקילה. די גמרא זאגט הייבט אן שור שור שבעה און די גמרא רעכנט אויס זעקס זאכן ווייל איין שור דארף איך האבן לגופיה רב יהודה אומר רב יהודה זאגט שור המדבר שור ההקדש שור הגר שמת ואין לו יורשים פטורים מן המיתה לפי שאין להם בעלים. אבער ביי די ערשטע דריי, שור האישה האט א בעל בית, שור היתומים האט אויך א בעל בית, די יתומים זענען די בעל בית, איך קען נישט אין דעם זוכה זיין. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, פוטר היה רב יהודה, רב יהודה האט געפטר'ט דעם שור פון סקילה, אפילו נגח, בשעת ס'האט געשטויסן האט ער געהאט א בעל בית, ולבסוף הקדיש.

ער לערנט מיר ווייל שור ההפקר לערנט אים אויף צוויי וועגן, שור המדבר ושור הגר שמת ואין לו יורשים. שור הגר שמת מאי ניהו, וואס הייסט דאס שור הגר ש מת? דכיון דאין לו יורשים ווייל ער האט נישט קיין יורשים. הוה ליה שור הפקר איז דער שור א שור הפקר, דעריבער קומט נישט דעם שור קיין סקילה. היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים, ביידע איז דאך הפקר. אלא לאו הא קא משמע לן, ער וויל מיר דערציילן אז שור הגר שמת אז די נגיחה האט ער געמאכט ווען דער גר האט נאך געלעבט, נאכער איז ער געשטארבן. ער וויל מיר דערציילן, דאפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, איז איז אויך די די שור פטור פון סקילה, שמע מינה איז אזוי א ראיה. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא. יתר על כן אמר רבי יהודה, רבי יהודה טוט פטר'ן שור ההפקר פון מיתה, א גרעסערע חידוש זאגט רבי יהודה, נישט בלויז אז איין שור וואס בשעת נגיחה איז ער געווען הפקר איז מען פטור פון מיתה, נאר אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, וואס בשעת נגיחה האט ער געהאט א באלעבאס, איז אויך דער דין פטור. שנאמר, שטייט אין פסוק והועד ער וועט ווארענען בבעליו זיין באלבאס והמית וגומר עד שתהא מיתה והעמדה בדין שווין כאחד, זאל זיין ביי איין מענטש. פרעגט די גמרא גמר דין לא בעינן והא השור יסקל גמר דין הוא, דאס איז דאך שוין ביי דעם גמר דין, אלא אימא עד שתהא מיתה והעמדה בדין און גמר דין שווין כאחד. אבער די רבנן ווי לערנען? די רבנן לערנען אז א שור פון הפקר וואס האט המית את האדם בכוונה קומט דעם שור מיתה. רשי.